א גוטן ערב שבת קודש פרשת חוקת בלק. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אזוי ווי די וואך גייט פרשת חוקת און בלק צוויי סדרות און וואס גייט געשען חוקת און בלק גייט אונז אריינפירן צו די נעקסטע וואך וואס דאס איז פרשת פנחס און דאס איז דאנערשטאג, דאנערשטאג איז די פאסט פון שבעה עשר בתמוז, כ'האב ענק שוין געווארנט וואכן פריער איך טו אייביג אזוי איך ווארן אייביג פריער יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט אז יעדער זאל פרעגן א רב מיט א דאקטאר, קודם זאל ער פרעגן א דאקטאר און נאכדעם א רב צו ער מעג בכלל פאסטן, די מגיפה איז ווייט נאכנישט פון פערטיג, איך האלט אז די כינעזער האלטן אין איין אריינווארפן אין טוילעטס און אין אנדערע פלעצער אין פלעצער ווי אידן ארבעטן און אפילו ווי גוים. און ס'האט דאס צוריק אנגעהויבן אויפצווועקן. ס'האט גארנישט צו טון מיט קיין סאושעל דיסטענסינג. ס'האט צו טון זיי האלטן אין איין צולייגן נאך, כ'האב ענק געזאגט, כ'האב געטראפן א איד וואס ער איז געווען אין. פון אזא שעלטער, איין טאג שטייט ער אויף אינדערפרי זעהט ער די גאנצע שעלטער די טוילעט איז פול מיט אזא געלע סקאם ס'האט אזא געלע זאך, איז ער געלאפן ער האט מודיע געווען פארן שעלטער האט מען אים ארויס געווארפן, ס'איז די גרינגסטע וועג, נחום ראזענבערג זאגט מען טאר נישט טוהן משכב זכור ווארפט מען אים ארויס, היינט ליידן זיי מורא'דיג דערפאר, ווייל די אלע עבירות וואס אונז האמיר געוויסט ווייל אונז האמיר געלערנט אין סענדז סטריט האבן זיי נישט געוואלט ס'זאל ארויס קומען פאר די יוגענט, מיט די רעבעצן מיט די אלע רויזעלע מיט די אלע שטותים, אונז האלטן אין איין קאונטי פי פי פי פי, איך זאג הער אויס. ווילאנג דו האסט געסטראשעט דו'סט שלאגן האב איך מיך דערשראקן, היינט שלאג איך צוריק, איך האב נישט קיין מורא פאר דיר, עניוועי איז למעשה איז דא א גרויסע פראבלעם, א מענטש וואס ער טאר נישט פאסטן און ער פאסט איז ער א רוצח, ס'איז דא הלכות, שמירת הגוף, אין שלחן ערוך איז עס, יעצט איך ליין אין אלע צייטונגען און איך ליין אין אלע דאקטערס ריפארטס, די אלע וואס האבן עס באמת געהאט, די. האבן נאך אלץ צו טון מיט די לונג, די לונג איז נישט אויסגעהיילט, ס'איז יעצט דא א מורא'דיגע מעשה מיט א יונגערמאן, זיי האבן געזען אז ער פילט זיך נישט גוט, ער פילט זיך נישט גוט, ער האט געהאט אביסל בלוט אין די יורין, זיי האבן אים געמאכט אן עקסרעי און געזען אז ס'איז אויפגעריסן אויף צוויי פלעצער, די ליווער זיין, די לעבער איז אויפגעריסן אויף צוויי פלעצער, נישט קיין דזשאוק די אלע זאכן, רבותי אונז ווייסט מען נאכנישט וואס ס'איז געווען, ס'איז געווען אן אויסגעמישעכץ פון אסאך מיני קראנקהייטן מיט איינמאל, די כינעזער האבן צוזאמגעשטעלט אויסצוהארגענען די וועלט. און איך וויל ענק זאגן, לב מלכים ושרים ביד השם, דער טראמפ איז אינגאנצן אויסגעשפילט. ווען איך ווייס ווען אז ער איז אזא שוואכער בר מזל דורך די קאראונע, וואלט איך געלאפן צו זיין פרעזידענט פון אמעריקע. איך האלט איך האב איין דעגרי מיט איין קליינעם איי קיו מער ווי פון דעם וואס ער לויפט קעגן אים. יענער וועפט דאך שוין, יענער ווייסט דאך שוין נישט א חילוק מיליאן צו ביליאן. נאר דאס האבן זיי געוואלט. סאטמאר האט אלץ געזאגט, אונז וויל מיר א קראנקן רעבן, אזוי ווי דעם דברי יואל, מ'האט אים געשלעפט און געטראגן און מ'האט געקענט מיט אים טון וואס מ'האט געוואלט. דאס זעלבע ווי מיטן ברך משה, ווען זיי האבן געזען אז די חברה זענען געשטארבן, זענען זיי געלאפן צו ר' יענקל, פרעג איך וואס איז ר' יענקל? דאס איז מ'זוכט אן אלטן קראנקן רעבן זאל מען קענען טון וואס מ'וויל, און מ'זאל נאך האבן כבוד שבת אויך. די זעלבע דא אויך, זיי האבן געזוכט אן אלטן קראנקן משוגענעם זאל לויפן קעגן אים און אפילו ער גייט עס מאכן חלילה, ס'איז נישט צום גלייבן. נאר וואס, רבותי, איך האב ענק געזאגט, ס'איז. געלייגט אויף אונז אזא שווערע גזירה רעה מן השמים, האט איך מיך געבעטן צען יארן, דו ביסט נאר א חכם ווען דער אייבישטער האלט אין דעם מוד, ס'איז דא אזא מוד וואס ס'הייסט מאריך אף, די מינוט ווען ער גייט אריין אין די גאוה דילאי מוד, וויר אר פינישד, פאר וואט ווי דיד עספעשעלי וויט טשילדרען, נישט נאר דאס, האסט געוואלט זינדיגן מיט א קינד, גיי זינדיג מיט אים, שלעפ אים אראפ די הויזן אינמיטן די גאס, אזוי ווי ברוך מרדכי האט געטון, אין א פארק, און זינדיג מיט אים, אבער נישט נוץ א מקווה וואס דאס איז א הייליגע זאך, און נישט נוץ א שול וואס דאס איז א הייליגע זאך. און נישט נוץ דעם רבינ'ס שלישידעס תורות, וואס דאס איז געווען, וואלט ווען געדארפט זיין א הייליגע זאך, וויפיל הייליג ס'איז געווען דאס ווייסן מיר דאך אונז, חזקל שמש מיטן פלעשלייט און דער פעלדמאן איז ארום געלאפן, זיי מעגן זאגן ווי הייליג ס'איז געווען, סאו אונז ווייס מיר נאך נישט וואס טשיינע האט אויף אונז, זיי האבן שוין געטראפן יעצט אן איי, א סוויין, און א פיג, א חזיר, זיי האבן זיי האבן ארויס גענומען אביסל דזשערמס און זיי טוען עס ארום שיקן איבער די גאנצע וועלט, שא, געזונטערהייט, אז אונז דארפן אונטער גיין חלילה, העמיר אונז אונטער גיין, אבער איין זאך העל איך ענק זאגן, כדי איד ר' בנימין זאב זוסמאן, סופר איז געווען דער גאבע פון טאהשער רבי, ער איז געווען א הייליגער איד, ער האט נישט געשלאפן פערציג יאר אין א בעט, ער האט מיר געזאגט איך זאל קיינעם נישט פארציילן איך פלעג מיט אים ארומפארן, זאגט ער ווילאנג איך לעב זאלסטו קיינעם נישט פארציילן, ער האט נישט געזאגט ווילאנג איך לעב, ער האט געזאגט איך זאל נישט פארציילן, אבער היינט אז ער לעבט שוין נישט מעג מען פארציילן, איך האב אים געזאגט אמאל אז זיין צרה איז אז ער איז טאהשער רבינ'ס גאבע, ער וואלט געקענט זיין א רבי אליינס, עניוועי, נישט קיין חילוק, האט ער מיר געזאגט אז. האט זיך אויסגעבראכן די מלחמה און בעלזער רב האט אונז איבערגעלאזט אין תחוס האט ער אונז איבערגעלאזט דארטן אליינס ער איז געקומען צו לויפן פון פוילן ער האט זיך אויסגעקאקט און אויסגעפישט אין בודאפעסט און ער איז געלאפן ווייטער און ער האט געלאזט א מעסעדזש קיינער זאל נישט אוועקלויפן דא העט זיין דאס בעסטע פאר אידן טאקע געווען דאס בעסטע מען האט זיי אלע אויסגעהארגעט איך פלעג אלץ זאגן מיין טאטן ווייסט ביסט געווען א טיפש האט דאס געליטן אזויפיל יארן. איך? אז דער דייטש האט געזאגט אז מען גייט ארויס פון די ליין אביסל שיסט מען וואלט איך נישט ארויס פון די ליין איך וואלט געגאנגען ארויס פינף פיס און צוריק געלאפן שיס! למעשה איז ער געפארן דעמאלטס אויף בודאפעסט זעהן א אלטן ערליכן איד א אפגעהיטענער איד אשכנזישער איד וואס מען האט געוויסט אז ער איז א בר מדריגה און ער האט אים געפרעגט וויאזוי האלט מען זיך אין אזאלכע צייטן האט ער אים גענפערט אזוי דו ווייסט אז מען בלייבט לעבן מוז מען אנקומען צום אייבערשטן און חלילה אז מען שטארבט מוז מען אויך אנקומען צום אייבערשטן, איז אז מען דארף אייביג אנקומען צום אייבערשטן, וואס איז דיין פראבלעם? קום אן צום אייבערשטן און וואס העט געשען העט געשען. מיט די ווערטער האט ער דורך געמאכט די גאנצע מלחמה, זעקס יאר שפעטער האט ער געהערט אז דער איד איז געבליבן לעבן און ער וואוינט אין ארץ ישראל, איז ער געפארן דעמאלטס, קיינער האט נישט געפארן דעמאלטס אויף ארץ ישראל, געפארן דעמאלטס אויף ארץ ישראל זאגן דעם איד א גרויסן שכח דיינע הייליגע ווערטער האבן מיך געהאלטן, די זעלבע אונז אויך דא, וואס דער אייבערשטער העט וועלן דאס העט זיין. עס וועט מסתם זיין א גרויסע וועלט מלחמה אויכעט, קאריע האט גערעדט גרויס, אה ווייסט דאך די די די אלע אזיאטישע מיט די ספרדישע האבן אזאלכע אין קאפ שפילט זיך זיי אסאך זאכן, בקיצור זיי האבן זיך איינגערעדט זיי קענען זיך שלאגן מיט אמעריקע, טראמפ האט אים געזאגט ער איז געווען דארטן ביי אים אין נארט קאריע זאגט ער זאג מיר ווי לאנג מיינסטו דויערט פאר אמעריקע זאל דיך אראפ נעמען פון די מעפ ס'זאל בלייבן גארנישט, זאגט ער איך ווייס נישט, זאגט ער בערך פֿופֿצן מינוט, אין פֿופֿצן מינוט ביסטו פיניש, און זעט אויס אז ס'איז אים אריין דאס. די גאס אין קאפ און ער האט שוין אנגעהויבן צוריק צו ציען ער גייט שוין נישט אין מלחמה ס'האלט אין איין קומען אמעריקאנער שיפן נאך און נאך און ס'קומען די ענדזשינס זענען שוין נישט מיט סתם ווייסט פראפעלערס אדער מיט לופט ס'איז אלס נוקילער פאוערד רחמנא לצלן דא א פצצה איך אליינס ס'קוק ווינדער איך מיך ווען האט מען געבויעט די אלע משחיתים מיט מזיקים יעצט די וואך איז פערטיג געווארן נאך א משחית וואס האט געקאסט א ביליאן דאלער א ביליאן דאלער קליינע משחיתים גאנצעטע עירפארטס, אויף דעם זיצן צען טויזענט סאלדזשערס. ס'איז אנבעליוועבל, און יעדעס מאל ווען מ'ברענגט נאך א שיף, און נארט קאריע האט שוין ארויסגעבעקט, דער אנדערער פון טשיינע רעגט זיך, וואס רעגסטו דיך? ס'איז א מלחמה, אזוי שטייט דארט אין חומש, כל מגפותי, מ'גייט אריינלייגן אין זיי כל מגפותי, ווייסט וואס זיי טוען? כ'האב געליינט אמאל, כ'ווייס צו ס'איז אמת? זיי האבן אלטע אטאם באמבעס וואס זיי קענען שוין נישט נוצן, ס'איז שוין נישט היינט אויף געמאכט אויף צו נוצן, דאס דיסמענטלט מען נישט, אין אזא צייט ווי יעצט, בום, מ'שיסט ארויס וואס מ'האט. כל מגפותי. עניוועי, ער האט זיך נאך אנגעטשעפעט, ער האט אויסגעהארגעט א האלבע וועלט, עט זיך קיינער נישט אננעמען פאר אים, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? אזא רשעות צו טון מיט מענטשן? ער האט זיך איינגערעדט אז אזוי וועט מען שוואך ווערן, ער וועט געווינען זיכער, אין זיינע צייטונגען געשטאנען אז די שיף וואס מען האט געטראפן סאלדאטן איז געווען פופציג זעכציג פראצענט אינפעסטעט מיט קאראנע, די שיף וועט נישט פארן, זיי לאכן זיך אויס, די שיף איז געפארן, מען האט דעם קעפטן ארויסגעלאזט, און זעט אויס ער האט זיך צוריק געבעטן, און ער איז געווען א מענטש וואס איז ווערט געווען, האט מען אים צוריק גענומען. זיי זענען נישט זיי דעי אר נאט פלעינג געימס זיי זענען סאלדשערס חוץ פון דעם זיי האבן אנדערע מעדיקעישענס אויכעט און א בעטש זיי האבן א מעדיקעישען פאר קאראונע אויכעט. יעצט איך האב געבעטן אז יעדער איינער זאל גיין צו זייער דאקטער און פרעגן אן זיין אימיון סיסטעם אויב ער האט די מינדעסטע מייחוש עט ער זיך נישט קענען שלאגן טאמער קומט עס צוריק נאכאמאל בעסער געזאגט ס'איז דא נאר טאמער קומט עס צוריק אין אים אריין איז ער פינישט פאר לייף מ'זאגט מ'האט עס שוין געהאט דעמאלטס איז נישט געפערליך זיי זאגן אליינס אז זיי ווייסן נישט זיי זענען אלע כסומא בארובה אזוי ווי א בלינדער ווארפט אין א פענסטער.

דאקטאר און פרעגן האו סטראנג איז מיי אימיון סיסטעם, זיי האבן געזאגט אז מענטשן פון זעכציג און העכער האבן א שוואכע אימיון סיסטעם, זיי וועלן עס נישט מאכן, מיט דעם האבן זיך אונז אלע געוואטשט, איך בין נישט ארויסגעגאנגען ברוך השם, אין די ביגינינג ווען מען האט נישט געטארט ארויסגיין בין איך נישט ארויסגעגאנגען, איך האב עניוועי נישט געהאט אויף וואס ארויסצוגיין, אן אנדערער גייט ארויס ווייל ער גייט אין א שול, איך האב דאך נישט קיין שול אויך נישט, סאו בין איך נישט ארויס, ווייל איך אז איך האב געדארפט דאווענען גיין וואלט איך געדארפט פארן מיטן טרעין ביז מאנהעטן, דארטן ווי איך דאווען ביאליסטאק, נו, איך מיין דאס איז דאך שוין זייער א לאנגער וועג. אין דער אלטער היים איז אויך געווען אזאלכע שטעט, ס'איז נישט געווען קיין שול איבעראל, מען פלעגט אריינפארן אין די גרויסע שטאט, עטס קענטס זען אין אין מגילה, אין מסכת מגילה, פאר די וואס זענען געקומען פון די ווייטע שטעט ארום און ארום האט מען געליינט פריער, די אלע, עניוועי, סאו רבותי, אונז האמער א באשעפער איבעראל, ס'איז יא דא א שול, ס'איז נישט דא א שול, אונז האמער א באשעפער איבעראל, און איך האלט אין איין מתפלל זיין צו דעם באשעפער, און איך בין זיכער אז ער הערט מיך אויס, עניוועי, איז למעשה דארף מען וויסן וויאזוי דיין אימיון סיסטעם איז. אויב ס'איז א ספק פיקוח נפש איז די תענית נישט שטערקער פון דעם. ווען מען רעדט דא פון יום כיפור וואס דאס איז איינס וואס איז ווי מען זאגט א שארפער און א שטארקער מן התורה, אויך האט מען געמאכט תשעה באב אזוי ווי יום כיפור אבער ס'איז נישט אינגאנצן ממש אזוי איטס נאט עקזעקט. עשרה בטבת איז אויך זייער הארב ווייל ס'שטייט בחודש העשירי די זעלבע לשון וואס ס'שטייט ביי יום כיפור און דעסטוועגן דאך ביינאכט האט מען נישט צוגעלייגט צו דעם. די חזל האבן זיך גערעכנט ס'איז דא חולים זקנים און ס'איז דא אסאך. מניקות, איז אונז דארף מען דאס אלעס רעכענען, יעצט איך ווייס ווען איך האב אויפגעצויגן מיינע קינדער האב איך זיי אויפגעצויגן אז אחוץ יום כיפור און תשעה באב וויל איך נישט אז זאלסט פאסטן ווייל יו אר גראואינג טשילדרען יור באדי איז דעוועלעפינג און א תענית קען דיך אפ'הרג'ענען, די גמרא ברענגט אז פערציג טאג קומט נישט צוריק די כוחות, שפעטער איז איין קינד איז געווארן א שניר אין באבוב און ער האט איר געזאגט דער איידעם זאלסט וויסן אז אין באבוב פאסט מען נישט נאר איין תענית יום כיפור. האט זי געזאגט, אינטערעסאנט אז איך בין געווארן א שניר אין באבוב, ווייל איך מיין טאטע האט מיך אויך אזוי אויסגעלערנט. יו העוו טו אנדערסטענד דער איז א באדי דעטס ביאינג דעוועלעפט, ענד יו דאנט וואנט טו קיל דעט באדי ביפאר איטס דעוועלעפט. יעצט צו פאסטן שלא כדרך אכילה, דאס איז נישט שייך נאר יום כיפור. צולייגן אייגענע זאכן דארף מען נישט. יעצט אז ס'האט זיך געמאכט אזא מין קאראונע און די גאנצע שטאט איז איינגעשטעלט, דו ווייסט נאכנישט וויאזוי ס'גייט אריבער, דו ווייסט נאכנישט צו ווען ס'געט א פלי אריין אין די לופט צו ס'ריטשט נישט יענעם, זאלסטו וויסן יו העוו טו מעיק שור איין זאך, און דו ווייסט וואס דאס איז? דאונט פעסט! שטיי אויף אינדערפרי און געב א דאווען, אדער פארן דאווענען אדער נאכן דאווענען, עס דיך גוט אן, דעטס איט! אונז זעמיר אין א בעטלפיעלד פון א מלחמה, און איך האב דאס אנגעווארנט דעם עולם, און איך האב עס געבעטן מען זאל עס טון, וועגן דעם די יונגע חברה זענען גראד ארויסגעקראכן פון קאראנע, די מידל עידזש און די עלטערע זענען נישט ארויסגעקראכן ווייל זייער אימיון סיסטעם קען נישט פייטן, ס'איז זייער שווער ס'זאל פייטן. האב איך אים געבעטן אז ער זאל עס גיין פרעגן רבנים, איך מיין איך בין דאך נישט זיין דער חטאת הקהל פאר יעדן צו פסק'ענען, און מקוואות הערט מען מיך ברוך השם אויס אין די גאנצע וועלט, איך האלט אין איין באקומען נאך גוטע גריסן נאך גוטע גריסן, ס'דא א מקווה וואס כ'האב געבויט אין מאנקטאן קענעדע, די גרויסע מקווה אין מאנטריאל האט צוגעשפארט די גאנצע ווען ס'איז געווען די גאנצע צרה, כ'הער זיי האבן געעפנט ווייל ס'האט געדויערט שוין צו לאנג.

און ער איז יעדן טאג געגאנגען יעדן אינדערפרי און ער האט געזען ס'איז פערפעקט פערפעקט און מ'האט צוגעשטעלט די מקווה אז ס'זאל זיין העכערן השקה דארף מען נישט דארט האבן ווייל איך האב עס געבויעט ס'איז א ליובאוויטשער מקווה אזוי ווי איך בוי אלץ הרב טאן דארף איך נישט האבן צו טון ארויף אראפ ס'איז יא די השקה אריינגערינען חזון איש אלץ איז זוחל מבור לבור איך ברויך נישט די אלע שיטות איך האב ליב א פראקטישע מקווה דאס איז די בעסטע מקווה וואס איז דא איז במילא פארט עס ס'אפערעיט א מחיה מ'קומט פון ניר און פאר פון ניו ברונסוויק א וועג פון אנדערטהאלבן שעה קומט מען דארט צו.

דעם רויטן, דער פון קליפת אדמוני, פון קליפת עשו, דעם רויטן זוכט דער אייבערשטער, און ער האט זיך מורא'דיג געשעמט, ער האט זיך זייער געשעמט מיט דעם ישי, ווען ער קומט אריין, געבט אים דער אייבערשטער א נבואה ביי ישי אין שטוב. משיח השם שטייט און דו זיצט? קיצור האט ער געוואוסט, יא, דאס איז דוד מלך ישראל, אמאל מאכט א מענטש נאך א מצוה, נאך א מצוה, די אלע לאזט זיך אויס גארנישט, ער טוט אמאל איין. עפעס א זייטיגע מצוה וואס האט זיך אים געדאכט אז דאס איז גארנישט, דאס לעבט אויף די גאנצע אידישקייט, דאס לעבט אויף דריי פערטל קענעדע פון די איסטערן סייד, מען קומט צו פארן פון ניר און פאר, און וואס האב איך געטון? איך האב געמאכט א ליבאוויטשער מקווה, און מענטשן האבן דעמאלטס אנגעקאלט און האב איך געזאגט יעדן איינעם אז דו האסט א טענה בוי נאך א מקווה, און דאס גייט זיין אזוי געבויעט ווייל איך לאז מיך נישט פון קיינעם. פארוואס? ווייל די ספרים זאגן, רשב"א האט עס אין א תשובה, אז איין מציאות איז מער ווערט ווי טויזנט ראיות. איין מציאות. איך האב געטראפן אין די ליבאוויטשער מקווה מיין גאנצן גליק, ווען נישט וואלט איך נישט געבויט קיין מקווה. איך דארף מיך זארגן אז אין רוסלאנד וועט יענער ארויפציען דאס וואסער העכערן נקב השקה? זאל ער נישט ארויפציען. פארקערט איך מאך נישט קיין נקב השקה. איך ברויך עס נישט. ס'זאל נאך ארויסרינען אינמיטן בשעת טבילה? איך ברויך עס נישט. עניוועי. בקיצור האב איך דערפון זייער אסאך פלעזשער פון די מקווה. כ'בין געפארן אפאר מאל. איך בין דארט געווען אמאל כמעט. פיר חדשים, פון אנפאנג ביז צום סוף, און כ'האב עס צוגעשטעלט מיט אזאלעכע הידורים אז ווער ס'איז געקומען האט עס באטראכט האט געזאגט דעס האט געבויעט איינער וואס ער קען א מקווה, דאס צינורות איך ברענג פון פיר זייטן פון א בילדינג וואסער אן א סילון הקפה, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, איז איך האב קיינמאל נישט געגלייבט אז דעי מקווה וועט אזוי מין רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, ס'וועט אזוי מין נושא חן זיין, ס'האט צוגעברענגט אידן צו תשובה, ס'איז דארט דא אפאר איזרעיליס וואס האבן געקויפט דארטן דירות, אין מאנקטען איז זייער ביליג, האסט געקענט קויפן כ'ווייס נישט.

למעשה האב איך דערפון א גרויסע הנאה, איך האב א מורא'דיגע הנאה פון דעם. יעצט וואס איך וויל צוקומען דא צו אונזער פוינט איז, א מענטש דארף טון אסאך, און איבעראל ווי ער קען זאל ער עפעס טון, ביקאוז יו דאונט נאו וועלכעס וועט מצליח זיין. יעצט צוריקצוקומען דא צו דעם שמועס פון פאסטן. תפסת מרובה לא תפסת, קיינער זאל זיך נישט אונטערנעמען פאסטן אויב ער האט געהאט. קאראונע זאל נישט פאסטן דעם שבעה עשר בתמוז, נישט! אפילו איך זע דיך נישט און איך קען דיך נישט קען איך דיר זאגן זאלסט נישט פאסטן, און אז א רב וועט זאגן זאלסט יא פאסטן איז עליו להביא ראיה אז דו ביסט גענוג געזונט דו זאלסט קענען פאסטן, און טאמער האסטו נישט געליטן אויף קאראונע דעמאלטס איז עס א שאלת חכם און א שאלת רופא, קודם א שאלת רופא און נאכדעם א שאלת חכם, אבער חס ושלום אויב דו האסט עס געהאט זאלסטו נישט מיקל זיין דערין ווייל ס'קען דיר אזוי גרויל צוריקקומען אז דו האסט נישט קיין השגה, כאטשיג זיי זאגן מ'האט שוין געהאט איינמאל קומט עס נישט צוריק זיי ווייסן נאך אליינס נישט און אזוי ווי כסומא בארובה. און וואס גייט זיין תשעה באב? ביז תשעה באב האף איך מען וועט נאך רעדן. אויב ס'גייט אן אזוי ווי ס'גייט אן יעצט טאר מען נישט פאסטן תשעה באב אויך נישט. און נאכדעם דארף מען וויסן אויף בירא מבירא, דו דארפסט געדענקען אז טאמער עסטו נישט קענען, ווי מען זאגט, האבן א גענוג א שטארק אימיון סיסטעם אויף יום כיפור, איז יום כיפור דאך זיכער פאר תשעה באב און ס'איז זיכער פאר שבעה עשר בתמוז, און וואס, סא די אלע זאכן זאלט עטס מאכן זיכער, און איך בעט ענק איין זאך, ביז יעצט האב איך. קיינמאל סיש כ'האב עס געזאגט אבער נישט אזוי אפן, ס'דא רבנים וואס זענען בהמות, זענען בהמות, ס'קוקט נאך וואס יענער רב זאגט, וואס איז די חילוק צווישן א מענטש און א בהמה, א בהמה גייט מיטן קאפ אריין אינעם אנדערן בהמה'ס מחילה, דאס איז חיים לייב פיליפ, דער סאטמארע דיין, די אלע קאקערס, און נאכדעם איז דא רבנים וואס האבן שכל אויפן פלאץ און זיי זענען פארבינדן מיט דאקטוירים, כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין לאנדן, און נישט אין לאנדן, לעבן לאנדן דארטן, כ'דענק נישט ווי ס'האט געהייסן, און ס'געווען א פאר א תענית טאג, בין איך געגאנגען אריין, אריין אין די כדתיא האב איך געזעהן ווי דער רב, וויאזוי הייסט ער נאך, דער אלטער רב פאדווא, איז געזעסן מיט א דאקטער, כ'האב באצאלט געלט אויפן טאג, היינט ביסטו מיין, יעדער איד איז געקומען מיט די מעדיקעישאנס און מ'האט געפרעגט, אבער דאס איז נישט געווען אויף תשעה באב און דאס איז נישט געווען אויף שבעה עשר בתמוז, דאס איז געווען אויף יום כיפור, און וואס דער דאקטער האט געזאגט האט יעדער געפאלגט, ווייל זיי האבן דאך נישט אזא סאן אוו א ביטש אזוי ווי דו, דוד ראזענבערג, ער גייט זיך קריגן מיט יעדן רב, ער האט נישט גוט גע'פסק'נט, ער. קען נישט, ער קען יא, בהמה וואס דו ביסט, ער מיינט אויך אז ער איז דער איינציגער מענטש וואס ער קען לערנען, נאך דא אזאלכע תלמידי חכמים ווי דיר, א חרוב און א משוגענער אזוי ווי דיר איז נישט דא נאך איינער, אבער א תלמיד חכם ווי דיר נאך דא, מיט יעדן רב האט ער אטאקירט פאר גארנישט, א צודרייטער משוגענער, מיר האט ער נישט געוואלט פארקויפן מצות, שטעל דיר פאר איך עס יעדן פסח כרעמזלעך, מיין ווייב מאכט כרעמזלעך, ס'איז אביסל דיקער ווי א מצה, ס'איז מאר.

צו מיר מיט ירושה פון מיינע עלטערן, נאר דער אייבערשטער האט מיר געגעבן דאס במתנה, אז איך זאל וויסן וואס דאס איז ראש השנה. לא מבעיא זאגט ער עטץ אלע, באוואדע זענט עטץ אנגעהאנגען אין מיין ראש השנה, און אפילו די גאנצע וועלט איז אנגעהאנגען אין מיין ראש השנה. וויל איך נאר זאגן איין ווארט פון מהר"ל פון פראג, ער זאגט ווען איינער קאטעגאריזירט דעם אייבערשטן אן אין סוף, איז ער אויך אן אפיקורס, ווייל דער אייבערשטער איז א סוף און אן אין סוף אין די זעלבע צייט, ווייל אז דו קאטעגאריזירסט אים ער איז אן אין סוף איז די פשט ס'איז דא א זאך וואס ער קען נישט זיין. סאו דער ער איז אלעס. פאר מיי ווי יאוון איך וויל נישט מער אריין גיין אין דעם דאס ווייל איך ווייס נישט ווער ס'האט געשריבן די אלע זאכן. יעצט איז דא נעבעך דער רעדזשיסטערד סעקס אפענדער דער אובערלענדער ער האט געטאטשט אויפן עראפלאן האט ער געטאטשט א פרוי און ער האט באקומען נאך כ'ווייס זעקס חדשים צו וויפיל יעצט האט ער ווייעלעיטעד זיין פעדערעל ריליעס און מ'האט אים געטראפן מיט א קינד האט מען אים ווידער איינגעזעצט די אלע זענען גרויסע רחמנות'ער. בקיצור איך האנדל יעצט מיט עטליכע קעיסעס ווייל יעצט איז די יאר קען מען נאך סוען פאר געלט איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי זאגן נע קיינער טאר נישט גלייבן אזוי זאגן זיי פאר יענעם דעם וואס ער גייט קאמפלעינען וויל איך ענק זאגן לייגט ארויף א שטיקל פון א טעלעוויזשן וואס מען גלייבט יא היינט ברוך השם מיט דעם איז אכשר דרא מען גלייבט יא ס'וועט זיין יענער חרבן וואס דא גייט זיך אויסלאזן דאס יאר מיט ביליאנס אוו דאלערס פון לא סוטס איך אליין שטופ עטליכע לא סוטס. יעצט הארכטס אויס פון טעלעוויזשן. א יונג מאדער הו וואז גענג רעיפט

די מקווה ס'איז געפערליך. דא לייג איך ארויף א שטיקל א קטע פון טעלעוויזשן וועגן דעם רב, און זיי האבן פיקטשערס אויכעט, אבער זיי געבן דאך אכטונג מ'טאר דאך נישט ארויסשטעלן פארנאגרעפי, כ'וויל ענק נאר זאגן אין וואסערע א דר'ערד ליגערס רבנים אונז געפינמער זיך. שוין דא יעצט א נייע זאך, מ'געט סמיכה פאר פרויען אויכעט, אפשר וועלן זיי זיין מער אפגעהיטן ווי די מענער, הו נאוס? הערטס אויס.

השבוע במהדורה המרכזית. ברוך השם איך זע אז ס'איז דא א גרויסע שינוי לטובה, איך האב געזאגט מ'טאר נישט פארן אויף אומאן אויף אומאן מ'זינדיגט מ'פארט צו כאפן נקבות מיט אלעם, ס'איז דא יעצט א נייע איידיע, דאס הייסט אז איך בין דארטן כאטשיג איך בין נישט געפארן, ס'איז אזוי ווי אלע ספרים זענען מסביר אז דו טוסט אן עבירה וויאזוי קען קומען א מחשבה אז איך טו תשובה ארויסרייסן א מעשה, דאס איז דער חסד השם. יעצט הארכטס דא און כאפטס א לאך.

העי ווי זיס, מען געט אפילו פירסט קלעס, אזוי מעג מען פארן אויף אומאן אויך. און דא האט איר אויכעט אין ארץ ישראל ווי די לעבאוויטשער מענטשן האבן געמאכט דארטן א הילולא אין רבינ'ס יארצייט כאילו אז זיי זענען דא אין קראון הייטס און אין בית החיים און זיי האבן געמאכט דארט א גרויסע פארברענג מיט מוזיק.

פיקטשער פון א קאר פון די יו ען און מ'קען אריינקוקן פון די פענסטער ווי א זכר און א נקבה טוען דארטן נעבעך די זאכן וואס מ'טאר נישט, און אפילו די יו ען איז געווארן מורא'דיג אנגעברוגזט וועגן דעם. יעצט דא איז דא א פיקטשער ווי א פרוי וואס זעהט אויס צו זיין א חסידישע פרוי, ווער ס'האט עס מיר געשיקט שרייבט אז איר מאן איז א שוחט און ער איז געפארן אויף אמעריקע שעכטן, און מ'זעהט ווי זי קושט זיך מיט א פרייעם דארטן תחת כל עץ רענן אונטער א צווייג. טיגן בוים און מ'זעהט אלעס. פארשטייסט? אזוי זעהן מיר אונז אויס. דא איז דא נאך א בילד פון א ווען ווי עס איז דארטן דא א שיקסע מיט א חסידישע יונגערמאן און זיי טוען דארטן וואס מ'טאר נישט, די גאנצע ווען שאקלט זיך און נאכדעם ווען זיי האבן געענדיגט געט זי א לויף ארויס פון די טיר און זי לויפט אריין אין איר קאר און זי פארט אוועק און ער איז געגאנגען צו זיין קאר אין די פראנט סיעט. און ער פארט אויך אוועק און אלעס איז אן א בושה און יעדער קען זיי, ווען כ'האב עס ארויפגעלייגט האט מען מיך אפגעקאלט אז ער האט א רעסטעראנט אין מאנסי וואס ער געט צו עסן פליישיגס און ס'איז אן א בושה. חזקי טייטלבוים ביסט נישט קיין בן יחיד, דו האסט נאר נישט קיין קאר ווייל דו ביסט א רב, און די זעלבע אויך איז יצחק לבנה שטערן דו חזיר דו מיט דיין זון, פוי, דרעקעס. און קענסט צולייגן זאליקאן אויכעט, זאליקאן מיט זיין ווערצבערגער בויפרענד. כ'האב געוואלט זאגן אזוי ווי מ'האט געמאכט א פארסט דיעל, מ'האט געצווינגען אז מ'זאל אונז. לאזן עפענען די קעמפס, איך האלט מ'טאר נישט, איך האב א קינד יעצט און איך דארף גיין אין קעמפ, מ'האט אונז געשיקט, מ'האט געזאגט נאו וועי, נאר וואס מ'האט זיך געפארסט די דיעל, שוין, דער גאווערנאר האט זיך געלאזט ווייל ער האט געקענט באשטייניג צו ווייזן עס א פעיר דעצענס, אז ס'וועט איינער דארט קראנק ווערן ווער וועט נעמען קער, עטס האטס דיך בכלל געהעריגע ערנסטע דאקטערישע סטעף וואס זיי נעמען קער, איך דענק אז רבי'ל מיט זיין גרויסן קעמפ דער גרויסע מיט די טויזענטער קינדער איז. חזקי ראזענבערג, דער וואס האט געקענט בודק זיין די אחראים, ער איז געווען דער וואס אויף זיין לייסענס האט מען געעפענט די קעמפ, אזוי געדענק איך, קען זיין ס'איז נישט אמת. עניוועי, איך וויל ענק זאגן, טאמער א קינד פילט זיך נישט גוט זאל ער גראד קאלן די עלטערן און מאכן זיכער אז עטס האטס א קלאוז קאנטעקט מיט ענקערע קינדער, נישט חלילה אז ווען די האספיטל וועט שוין אפקאלן אז ער ליגט שוין ערגעץ, איך ווייס נישט אין וועלכן פלאץ, אין מארג, צו ער ליגט נאך אן די. אפערעיטינג טעיבל, זיין זיכער אז מען האלט אין קלאוז קאנטעקט, און איך זאג ענק נאכאמאל, ווער ס'האט אינווענטעד דעי געים איז א רשע א רוצח, נאר דאס דאך אונז, אונז זעמיר דאך אלט אזיאטישע חברה, ודתיהם שונות מכל עם, אונז מוז מען זיין פונקט פארקערט ווי דער גוי, האבן נישט געלערנט, מעדיקס האבן גארנישט געלערנט, און אפילו די מעדיקס קען מען היינט נישט טראסטן, מ'האט שוין געכאפט, איך ווייס קלאר, פון קלאוז פלעצער, מ'האט אביוזד די פעישענטס, מ'האט זיי געלאזט שטארבן. איינער איז געווען א הצלה מענטש און איך בין אים א גוטער חבר און איך האב געזאגט אויף מיין האטליין אז ס'איז דא א רפואה דערפאר, די זעלבע וואס דער פרעזידענט האט געזאגט ער נעמט. א קאמבינעישאן פון מעדיצינען און מ'האט עס אים אריינגעשווערצט אין האספיטל און מ'האט אים געראטעוועט און ער איז ארויסגעקומען און ער איז צוריק געגאנגען אין דעם פארשאלטענעם האספיטל און מ'האט אים געזאגט וויאזוי קענסטו דאס טון דו ווייסט דאך זיי האבן דאך דיך אויכעט געוואלט הרג'נען, זאגט ער איך קען גארנישט טון איך ארבעט פאר די הצלה און פארטיג, ער רעדט זיך איין אז דאס וועט אים אריינברענגען אין גן עדן. עניוועי, ס'איז נישט מיינע ביזנעס. איך וויל אנזאגן דעם עולם, שיקסט דיינע קינדער, איך קען דיר נישט זאגן וואס צו טון, ס'איז דיינע קינדער, ס'איז נישט מיינע. באט וואן טינג לעט מי טעל יו, זאלסט זייער שטארק אנזאגן דעם קינד, אז טאמער ער פילט זיך די מינדעסטע נישט גוט, ער וועט גיין צו די נורס, צו די אינפערמערי, וואו ער וועט גיין, מ'וועט זאגן ס'איז אקעי, ס'איז גארנישט נישט גוט, ס'איז יא עפעס. ס'איז נאך דא היינט מענטשן וואס האבן געליטן אויף די קאראונע, זאגן די דאקטוירים אז זיי קענען נישט אטעמען געהעריג. וויל ענק זאגן נאכאמאל, הערטס אויס דיינע קינדער, עטס טוטס זייער א געוואג, די טריט ענד יור אלל קרעזי פאר דואין איט, באט איף יו העוו נאו טשויס דו איט, מעיק שור דעט די אוטקאם וואונט בי ראנג, ווייל די מינוט ווען אזוי ווי אין אלע ישיבות אין ארץ ישראל איין בחור'ל באקומט עס, די גאנצע ישיבה האט עס מיט צוויי טאג, דא האט עס איינער באקומען אין א קעמפ און צוויי טויזענט קינדער מוזן עס האבן אין איין טאג, פליז טריי טו אנדערסטענד דאונט בי פולד, און פאר דו שיקסט דיין קינד זאלסט אים דא נעמען צו א דאקטער, די דאקטער זאל מיט אים רעדן, קודם זעהן אז ער האט גארנישט, ער הייבט אן מיט א קלין. פעידזש, און נאכדעם טאמער מאכט זיך עפעס זאל זיין וועמען צו קאנטעקטן, און אריינצולויפן אין אן א שפיטאל איז היינט א סכנת נפשות, בפרט נאך ען וויי יו, די גרעסטער קילער און די סעקאנד ביגעסט קילער איז די שפיטאל דארטן אויף ניינטי ניינטי עיט סטריט ניינטי סיקס סטריט ס'הייסט מאונט סיינאי, זיי זענען קילערס, זיי האבן געהאט א דיעל מיט די גאווערמענט אז.

געהארגעט און צוריסן און צושלאגן, נישט זיי שרייען יעצט אז ס'האט נישט אויסגעפירט די סאושעל דיסטענסינג, ס'איז דאך געווען דעם גאווערנער'ס איידיעס, ס'איז נישט זיין איידיעס, ס'איז אין די גאנצע וועלט אזוי, אין ארץ ישראל האט מען עס נישט געפרעקטיסט, מ'האט עס אויפגעהערט צו שנעל צו פרעקטיסן, איז אלעס האט זיך ונהפוך הפוך הפוך ונהפוך, דאס איז דאך א פורים קראנקהייט, יא ס'האט זיך אנגעהויבן פורים, אלעס האט זיך איבערגעדרייט, מ'שפארט צו ישיבות רעכטס און לינקס און זיי זענען שוין מודה אז מ'מוז פרעקטיסן סאושעל דיסטענסינג, ביז ווען? איך האלט אז די טשייניז האלטן עס אין איין איבערלייגן, וואס איך האב ענק שוין געזאגט, איך האב געהאט א חלום מיטן הייליגן רעבן, די רבי האט געזאגט ווילאנג מ'איז מטמא די קינדער דעם מח מיט מינות און כפירה און מ'איז מטמא זייער אות ברית קודש, און דאס איז די תוצאה דערפון, ס'גייט אריין אינעם גוף און קיינער ווייסט נישט ווי און וואס און ס'הארגעט אפ, און דאס האבן מיר אונז געטון מיט די קינדער, און טאמער איז געשטאנען איינער און געשריגן מ'טאר נישט מטמא זיין די קינדער מיטן אות ברית קודש, האט מען מיך געלייגט אין חרם. איך בין אזוי פראוד, דאס האט ארויסגעוויזן אז סאטמאר רב'ס חינוך די גאנצע יאהר וואס ער האט אונז געלערנט איז נישט ווערד געווען א פליג, נישט ווערד א שפיי צו געבן דערויף, ס'איז גארנישט, ס'איז נישט געווען קיין חינוך, ס'איז נישט געווען גארנישט, יעצט קומטס נעמטס שלאגטס מיך, צוברעכטס מיינע ווינדאוס, איך האב היינט נישט קיין מורא פון ענק, איך האב קיינמאל נישט קיין מורא געהאט, וויזלאנג עטס וועטס נישט נעמען געהעריגע ערנסטע מחנכים אין ענקערע ישיבות און אין ענקערע קעמפס און אין ענקערע שילן, אין גער איז דא א בית הכסא גבאי. די גערער רבי האט געזאגט אז טאמער גייט מען אריין מער ווי א מינוט דאס דארט אונטן שטייט א גבאי ער דאווענט מיט מיין מנין אינדערהיים נאר די אלע זאכן האט מען נישט געדארפט מאכן פארוואס ווייל איך בין ביזי מיט ציונות איך גיי ראטעווען די וועלט מיט אנכי השם אלקיך ציונות כ'וויל ענק עפעס זאגן איך וויל נישט ממליץ טוב זיין אויף די רשעים נאר יעדער ספרדישער אפגעפארענער כ'רעד נישט די רוסישע וואס זענען ארויפגעקומען אבער יעדער ספרדישער אפגעפארענער ווען ער איז אפילו א מחלל שבת ליידער האט ער נאך מער א געפיל צום באשעפער און צו זיין תורה ווי עטץ זיי זענען אייביג ביזי השם יעזור ישתבח שמו לעד אונז האבן זיך איינגערעדט זיי זענען די כופרים און אונז זעמיר נישט די כופרים פארוואס ווייל אמת שבת וועמיר אונז נישט פארן מיט א קאר און זיי וועלן יא פארן אבער אריינשטופן אין יענעמס מחילה וואס דאס איז אויך פון די ג' חמורות פון די דריי זאכן פון וואס מען מוז זיך מוסר נפש זיין דערפאר דאס בין איך נישט גורס בכלל ווייל ביי מיר איז נישט קיין חטא. עניוועי, איך וויל נישט יעצט זאגן מוסר, איך וויל נאר זאגן איין זאך, די קינדער זענען אין א גרויסע סכנה, זיי וועלן דארט זיין אליינס, דו'סט נישט וויסן וואס גייט פאר, די קעמפס וועלן נישט פארציילן, און אז עטס ווילטס נישט האבן חלילה געפערליכע דורכפעלער, זאל מען זייער שטארק אנזאגן פאר די קינדער די מינדעסטע בויך ווייטאג, ס'קומט ארויס די דוקי, קומט ארויס זייער לויז, אזוי ווי איינער וואס האט ס'פירט אים אפ. די אלע זאכן זענען סימנים פון ערלי סטעידזש פון קאראנע און מען זאל זייער וואטשן און מעיק שור יור טשילדערן אר סעיף. מען זאל אויך קויפן די עלעקטראנישע טערמאמעטער און מען זאל מעסטן די קינדער כאטש צוויי מאל א טאג די פיבער. כ'האב יעצט אויך באקומען א טעלעפאן קאל עפעס א קעמפ האט געעפענט און ס'האט זיך אנגעהויבן דא אין אמעריקע דא אין אמעריקע כ'האב נישט געוואלט זאגן אין וועלכע סטעיט ווייל פארשטייסטעך וועגן לאוסוטס מיט אנדערע זאכן און ס'איז מיר נישט קיין חילוק. ווייל דער וואס האלט אז איך זאג ליגנט אז איך זיץ שוין פֿופֿצן יאהר און איך פארקויף ליגנט פארן עולם און איך האב נישט קיין געלט דערפון און נישט קיין כבוד דערפון איך האב נאר צרות און עגמת נפש דער זאל גיין נעמען גוטע פראוזעק וויאזוי זאגט רבי יצחק לעבאוויטש ער זאל גיין נעמען ביי א נערוון דאקטער פֿיר מאל א טאג זאל ער נעמען טאבלעטן פארשטייסט? די אלטע סאקמער אזיאטישע מארמאראשער וועג. עניוועי, איך מוז זיך גיין לייגן אביסל שלאפן, כאטשיג בייטאג לייג איך מיך קיינמאל נישט, נאר כ'בין נישט געשלאפן א גאנצע נאכט נאך כ'האב געהאט דעם ביטערן טעלעפאן קאל, ענד איי דזשאסט דידנט געט אווער איט, די פרוי האט מיר מודה געווען זי האט מכשיל געווען אסאך אסאך יארן איר מאן מיט איסור נידות ס'האט זיך ארויסגעגליטשט פון די האנט, ווייל ס'געט זיך אזא גליטש ארויס, אה, מ'האלט נישט איין מ'האלט נישט א צווייט מאל, מ'זעט ס'בייסט נישט, אזוי האט די מניוולות'טע געזאגט דארטן די די די פלאטעטשענער, זי זאגט ברבים זאגט זי. כ'האב געמיינט מחלליה מות יומת אז מ'צינדט אן א לייט אום שבת שטארבט מען אויפן פלאץ, איי טרייד איט אוט וואנס איי סא איט דידנט ווארק נאו נאבאדי קילד מי, אזוי איז עס געפארן דאון דאון דאון און יעצט פריטשט זי שוין פאר אנדערע אידישע טעכטער אויכעט נעבעך איר כפירה, אבער נחום ראזענבערגס האטליין האט אראפגעברענגט די יוגנט, שעים אן יו דו פאלטיטשענער שייגעץ, עניוועי ראו גידולים שגידלתם, און כ'האב געוואלט נאכאמאל מסביר זיין מ'זאל זייער שטארק וויסן, געווארנט זיין. דו שיקסט די קינדער אין קעמפ, איך האלט זאלסט אליינס קויפן אזא טערמאמעטער זאלן זיך אליינס קענען טשעקן, ווייל טאמער כאפט עס עט עס שוין זיין טו טו טו לעיט, און יו שוד בי קערפול, ווערי ווערי קערפול, אונז האט מען נישט צוגעוואוינט אין קעמפ אז ס'איז דא א באשעפער און מ'דארף זיין קערפול, סאו היינט עט מען דארפן זיין קערפול, ווייל אין קעמפ האט מען דאך געקענט טון וואס מ'האט געוואלט, עני חזר'יי וואס מ'האט געוואלט האט מען דאך געקענט טון דארטן, פוי. געגאנגען אין די וואודס ס'געווען א מחיה. יעצט איז דא א נייע פרשה פון איינעם אליה הירשמאן, קוקטס אים אן וויאזוי ער זעט אויס, זעט אויס ווי די שכינה אליינס ליגט אויף אים גארנישט, האט מאנס געווען תלמידים, מ'האט אים איינגעזעצט, און יעדער קומט היינט ארויס, מען פרעגט דא זיינס א אייניקל, וויאזוי דאס א יעדער גלייבט גראד, זאגט זי אה קיינער גלייבט נישט, ער האט שוין געטון אסאך רישות פאר מען האט אנגעהויבן צו גלייבן, זעהסט זיין אייניקעל זאגט, איך זיץ אין א קאלנוע, איך רייב מיך אויס, איך שטופ אין די.

עסן, ער האט אזוי ווי דא ביי אונז ס'איז דא די וואס זיי געבן צו עסן, פלעגט ער אהיים דעליווערן צו זיי אינדערהיים, און ער האט זיי געהאלפן אביסל, און ס'איז צרות. יעצט וויל די פאליס וויסן צו ס'איז דא נאך מענטשן וואס ער האט נעבעך מאלעסטעד, ווילן זיי זייער שטארק וויסן, און זיי ווילן אז מ'זאל אריינקאלן, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג. ווייסט? זיי מאכן זיך אז זיי האבן אזאלעכע, זיי געבן אביסל צו עסן, און דאן איז צרות, געדענק, וועגן דעם האב איך ענק מסביר געווען, אז אזוי ווי דער אייבערשטער האט אונז ליידער. געשלאגן מיט אזא קאראנע, און ס'זיין אסאך פרויען וואס זיי האבן נישט צו געבן ברויט צו עסן פאר די קינדער, און קומען די הכנסת אורחים טייפ און די עסן טייפ ארגעניזעישאנס, און וואס טוט נישט א פרוי זי זאל קענען געבן צו עסן פאר אירע קינדער, שי'ל דו עניטינג, און ס'איז א גרויסער פראבלעם, האב איך געזאגט מ'דארף זייער אבאכט געבן. איך ווייס איך האב עס פארציילט שוין אסאך, מוז איך עס יעצט נאכאמאל פארציילן, ס'איז דא אזא א בילדינג אין בארא פארק, וואס וואוינען מסתם דרייסיג פערציג משפחות, און ס'איז געווען דארטן עטליכע גרושות, און יעדן ערב שבת פלעגט מען זיי שיקן שיינע פלאוערס, וואס איינער האט זיי געשיקט שיינע פלאוערס, און דער חשבון איז געווען אז באלד קומט זומער, עט זיין פרוי פארן אין קאנטרי, במילא עט ער איבערבלייבן מיט שיינע סחורה, קיצער זיי האבן מיך אנגעקאלט, זיי זאגן אים איך בעט דיך שיק אונז נישט, אונז זעמער נישט קיין זונות, אונז זעמער ליידער צו צעבראכענע פרויען וואס אונז זעמער אדער גרושות אדער אלמנות, וואטעווער, קיצער ס'האט נישט געהאלפן. האב איך, איך האב געזאגט הער אויס, די פלאוערס ווען זיי שיקן עס געבן זיי מיט אזא קארטל ווער ס'שיקט די פלאוערס, נעם עס און טראג עס צו זיין ווייב און זאג ער שיקט עס מיר שוין וואכן און חדשים, און קען זיין ער איז זיך טועה, קען זיין ער מיינט אז איך בין גאר זיין ווייב אבער ס'איז א טעות, עניוועי ס'איז געווארן א גט פון דעם, מ'טאר זיך נישט לאזן פון דעם, עטס זענטס נעבעך דערשלאגן, ס'איז גענוג ביטער אז דער אייבערשטער האט ענק צוגענומען ענקער מאן און ענקער פרנסה געבער, ס'איז גענוג ביטער. אז די פרוי זאל נאך דארפן האבן אז פארשטייסט מען זאל איר נאך נאכלויפן, האב איך געזאגט די קאראנע האט געמאכט א גרויסע צרה ביי כלל ישראל, געבליבן אלמנות לרוב, ס'איז געבליבן קינדערלעך לרוב, מ'דארף אבאכט געבן פאר די קינדער, איך בין אין טאטש מיט אלע מיני מענטשן, מ'האט יעצט אויפגענומען א נייע מענטש אין ארץ ישראל אין כנסת אויף שמירת הילדים, ווייל מ'האט דאך געטוישט די רעגירונג, איך האב שוין גערעדט מיט אים, איך האב אים געזאגט דו זאלסט וויסן, אונז ליידן א גרויסע צרה, זאגט ער ער ווייסט, איך האב אים געזאגט איי וואנט יו טו פעיס ריאליטי. ווען איך בין ארויסגעקומען מיט יארן צוריק האט יעדער געזאגט איך בין דער משוגע דערווייל, ס'קען זיין איך בין טאקע משוגע אבער עטס זענטס חזירים, האט מען געכאפט חזקי טייקמא וואס הייסט אן ערנסטער דיין און א גרויסער עושר אויך, ער איז א מולטי מיליאנער, ער האט הייזער דא ארום, ער האט געקויפט, ער געווען קלוג ער געוויסט צו קויפן. און ס'איז דא נאך אנדערע אויכעט, ער איז נישט א בן יחיד אין די זאכן, איז דארף מען זייער זייער שטארק אבאכט געבן, יעדע קהילה זאל שטעלן אויף די יסומים א השגחה, און נישט איינער, ווייל איינער איז וועבערמאן, ער ער האט געמאכט א גוטע השגחה, און למעשה האט עס נישט געטויגט, דארף שטעלן די ריכטיגע חברה א ועד, אבאכט געבן וויאזוי זיי גייען דאווענען, ווען זיי קומען פון דאווענען, און אזוי ווייטער, ווייל טאמער נישט. זענען מיר אונז אויף גרויסע צרות מיט אזא וואלקנבראך וואס אונז זענען מיר דורך געגאנגען נעבעך. יעצט אין אשדוד אין אשדות הפסגה דארט וואוינען דאך די פרומע איז אן איין און פערציג יעריגער איד האט געטאטשט סעקשועלי אביוזד זיין טאכטער די קליינע די קליינטשיגע טאכטער און דעטס אלל אלל ראנג דאס טאר מען נישט צולאזן און וועגן דעם טענה איך די גאנצע צייט אז מען דארף מאכן אז מען זאל לערנען מיט די קינדער דאס אלעס איך דענק איך האב געמאכט דא א מקווה אין פלעטבוש און עפעס א.

צווישן קינגס הייוועי און אר כ'דענק נישט, עניוועי למעשה איז האב איך אים געזאגט פאר דעם איד פאר דעם רב אז כ'וועל קומען, שוין, אנגעגרייט געקומען אלעס כ'קום אריין זעה איך כ'וואק אריין אין א סקול אין א קלעס רום, שטעל דיר פאר פון וועם? פון מיידלעך, אלע זענען געגאנגען מיט האר נישט צוגעדעקט, גיי איך צו שטילערהייט צום רב און כ'פרעג וואט דיד יו דו טו מי, האסט מיך אריינגעברענגט דא אין א. א גאנצע קלאסרום פול מיט מיידלעך? אר יו אוט אוו יור מיינד? זאגט ער לאמיר דיר עפעס זאגן, פרעג יעדעס מיידל עני הלכה אין הלכות נידה, עסטו זעהן אז זיי קענען עס ישר והפוך, דאס איז די צענטע צו די עלפטע קלאס, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער הער אויס, ביי אונז גייען דאך די מיידלעך אויס, פארשטייסט, קודם מוזן זיי וויסן וואס דאס הייסט שומרת נגיעה, זי טראגט א צעטל ווען דער מאן געט, ווען דער חתן, דער בויפרענד, דער פיאנסעי געט איר די הענט, געבט זי אים א קארטל זי ווייזט אים ס'איז אויפגעשריבן אני שומרת נגיעה איך היט אפ איך ריר נישט אן קיינעם איך בין א נידה און איך געב אכטונג זאג איך אים איך געב דיר אסאך קרעדיט פאר דעם זאגט ער זיי קענען אלע הלכות זאגט ער דו איי ניד דעט דעי שוט גאו טו מאנהעטן מיט א בויפרענד אן א דעיט ענד דעי שוד קאם האום וויט ען עקסידענט דעי שוד בי פרעגנענט ענד דען איי שוד ווארי טו טיטש דעם, נא, איי טיטש דעם ביפאר, און איך האב אלץ געהאלטן מען דארף לערנען מיט די קינדער און מען דארף זיי זאגן, ביקאוז פון גארנישט זאגן וועט נישט ארויסקומען קיין גוטס, א מאמע האט מיך אנגעקאלט אפאר טעג צוריק זי האלט מיך אין איין קאלן, איך האב געזאגט א דרשה אז די מיידלעך זאלן זיך נישט לאזן פון די באלעבאטים זאלן זייער וואטשן זענען געגאנגען זוכן דזשאבס, איך באקום נאך היינט קאלס. זיי קומען אריין מאמעס און זיי זאגן שכוח גוט געזאגט איך האב נישט געקענט אזוי רעדן צו מיין טאכטער אבער איר האט געמאכט א פענאמענעל דזשאב זי ווייסט נאך וואס זיך צו וואטשן שטעל דיך פאר זי האט גענומען א יונג מיידל פון אכצן ניינצן יאר עס ארויסגעשיקט אין מאנהעטן אין אן אפיס שי דאזענט נאו עניטינג יעט זי ווייסט נאך נישט דעם חילוק צווישן די סעקשועל פיטשערס צווישן א זכר און א נקבה אפילו אז זי האט בריסטן אפילו דאס ווייסט זי אויך נאך נישט ווייל נישט יעדן וואקסן אזאלעכע גרויסע בריסטן אונז זעמער אזוי משוגע הערסט אז מער משוגע ווי אונז קען מען נישט זיין. מ'וועט נישט לערנען די קינדער פעקטס אוו לייף. די גמרא זאגט אז דער אייבערשטער האט געוואלט מאכן חזקיהו מלך יהודה משיח, נאר ער האט פארגעסן צו זאגן שירה האט ער אים נישט געמאכט. ווער איז געווען חזקיהו מלך יהי'? זאגט די גמרא אין זיין צייט איז נישט געווען א תינוק ותינוקת, דעט מינס א בעיבי פון צוויי דריי יאר, ווייל מ'האט דאך געגעסן דעמאלטס חולין בטהרה, וואס זיי האבן נישט געקענט אלע הלכות טומאה וטהרה, און ביי אונז האט מען עס נישט געטארט לערנען ממילא האבן אונזערע חזירים געקענט מאכן א גוד טיים אויף די מיידלעך. קאוז דעי דידנט קנאו, זיי וויינט א עפ, גארנישט מען שטופט זיך נאנט מען געט א האג א קיש דעי דידנט קנאו, דעס איז קריזיס, עניוועי סאו איך האלט מען דארף אנהייבן צו רעדן יעצט זייער אפן צו די קינדער יעדע מאמע וואס זי בפרט נאכן זי האט פארלוירן איר מאן דארף אנהייבן צו רעדן אפן און טאמער קען זי נישט זאל זי גיין צו איינעם וואס זי קען מען דארף שטעלן מחנכות וואס זיי קענען רעדן די שפראך צו קינדער ס'איז אנבעליוועבל און מען דארף געדענקען איין זאך.

כ'האב אין מיין לעבן נישט באקומען א צעטל, כאטש איך בין געווען אלע יארן א מעמבער אין קהל ייטב לב, ביז זיי האבן מיך ברוך השם ארויסגעווארפן. איך בין געווען א מעמבער, כ'האב באצאלט מעמבערשיפ יעדעס יאר עפעס הונדערט און כ'ווייס נישט וויפיל דאלער, און די חברה האבן מיר קיינמאל נישט געשיקט א צעטל אז איך קען גיין אויפפיקן די חלוקה, מען גיבט אויף פסח געלט. נאך מער, כ'האב געוואלט צאלן פון מיין טאש געלט אויף מצות, האט מיר דוד ראזענבערג ימח שמו וזכרו געזאגט, דיר קען מען נישט פארקויפן מצות ווייל דו האסט א חרם אויף דיר. משוגענער וואס דו ביסט, ווער ביסטו בכלל? האסט דאך געדארפט צוריק בעטן מען זאל דיך צוריק נעמען, מען האט דיך ארויס געווארפן ווייל דאס איז סאטמאר, סאטמאר קען ווארפן, צוריק נעמען, זיי טוהן ווער זיי טוהן וואס זיי ווילן, זענען דען געלערנטע מענטשן, זיי זענען נעבעך היטלער'ס געליטענע משוגעים האבן עס אויפגעשטעלט און זיי האבן עס נישט געוויסט וויאזוי צו אויפצושטעלן, עניוועי זאל יעדע אידישע טאכטער זיך וואטשן זייער זייער שטארק אז ס'זאל נישט געשעהן קיין אומגליקן, און טאמער געשעהט זאלסטו דיך נישט מורא האבן און נישט דערשרעקן קאל ניין וואן וואן. דעטס די מעדזשיק נאמבער, זעץ יענעם איין ער טאר זיך נישט דרייען צווישן אונז, דזשאסט פוט אים אין דזשעיל ווער הי בעלאנגס, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, און איך זאג נאכאמאל אן פאר די אלע אלמנות, די קינדער טארן אין קיין מקווה נישט גיין, זיי גייען אין א מקווה ביפאר יו נאו איט וועלן זיי זיין רעיפט, סאדאמייזט, און דעטס איט, און יו ל בי פינישט מיט דעם. סאו בי ווערי קערפול, עס איז גענוג ביטער אז זיי זענען יתומים, נאכדערצו אז מ'עט זיי נאך מאלעסטן עט נישט זיין צו וועם צו רעדן, ענד דאונט בי עפרעיד אוו עניבאדי. יעצט אונז לעבן אין א זייער א קראנקע וועלט, די. טשייניז קענען זיך נישט שלאגן מיט אמעריקע, דאס איז אמת מן הנמנע, זיי קענען נישט, איז וואס טוען זיי? מאכן זיי אונז אן שטיקלעך, כ'האב ענק שוין געזאגט, איינער וואס איז געווען אין א פאבליק שעלטער האט מיר געזאגט אז ער פלעגט זען אין טוילעט האט מען אריין געגאסן דעם סם המוות ס'זאל יעדן בארירן, און נאכדעם די חברה גייען דאך ארויס אין די גאס אויכעט, האט ער מיר געזאגט זאלסט וויסן, ער איז אמאל געפארן מיט א גרעיהאונד באס און ער האט געטראפן אז ס'איז דא אין טוילעט די זעלבע לעיער פון די קראנקהייט.

צו ווערן די פרעזידענט האב איך אים געבעטן, איך האב אים געשריבן א בריוו, איך האב אים געוואלט גיין פערזענדליך טרעפן מ'האט נישט צוגעלאזט, האב איך אים געשריבן א בריוו זאלסט וויסן אז וועסט אפהיטן די קינדער אז די קינדער וועלן האבן א ווי מ'זאגט א וואוט אז מ'וועט זעהן אז זיי זאגן עפעס וועט מען זיי גלייבן עט זיין גוט און טאמער נישט עסטו אויך גיין אין דר'ערד דאס אז מ'איז געוועלט געווארן דאס מיינט גארנישט. ס'איז געווען עפעס א מעשה, עפעס א, כ'ווייס נישט פונקטליך וואו ס'איז געווען, ערגעץ אין, ביי די גרעניץ אין מעקסיקא, איז געווען עפעס א מאמע האט זיך אריינגעשווערצט מיט א קראנק קינד, א מעשה א בוידעם, בקיצור ער האט זי צוריק ארויסגעווארפן, ער האט געוויזן אז ער איז א העלד, דאס קינד האט נישט קיין וואוט, נו נו, וועסטו שוין זעהן וואס ס'עט זיין יעצט, כ'האב אים געבעטן די גאנצע צייט, ער פירט זיך נישט אויף מענטשליך. קודם האב איך אים געזאגט, דער פרידמאן, דאס איז דער אמעריקאנער אמבעסעדער, וואס איז אונז א גרויסער חילוק ווי ער מייכנט זיך אויס, צו ער מייכנט זיך אויס אין תל אביב צו אין ירושלים, וואט דאז איט מעיק א דיפרענס טו אס? איך פארשטיי דאס נישט. ער מוז זיך גיין שלאגן יעצט מיט די אראבער? מען האט באקומען יעצט נאך א שטח וואס איז צוויי מאל אזוי גרויס ווי ארץ ישראל, יהודה ושומרון, מען מוז זיך גיין יעצט הרג'ענען? וואס פעלט עס אונז אויס? אונז לעבן מיר גוט, מען לעבט אביסל צושטופט, און ס'איז נישט געפערליך. נאר גארנישט, יעדער מיינט ער טוט א טובה פאר מדינת ישראל, דער ס"מ קען דאס נישט פארגינען, און ער וויל נישט מ'זאל מאכן א מרידה באומות, דאס וויל נישט דער אייבערשטער, און וואס געשעהט? עט די ענד אוו די דעי באצאלט מען א פרייז, הריני מתיר את בשרכם. די אלע תירוצים וואס איך טענה, איך זאג אז אונז האב מיר קיינמאל נישט עובר געווען אויף די שלש שבועות ווייל אונז האב מיר נישט איינגענומען די אראבער, אונז זעמיר נעבעך געקומען צובראכן און צושלאגן, צוהאקט. און צעריסן, דאס איז אלעס גוט געווען פערציג פופציג יאר זיבעציג יאר צוריק, היינט איז דאס נישט קיין תירוץ, זיץ במנוחה אינאיינעם מיט די אראבער און זיץ, יעדעס מאל ס'טוט זיך א מאוומענט פארווארד קומט די צד שכנגדו אויכעט, יעצט זיי זאגן אז ס'איז דא ברוך השם שוין עפעס א שטיקל א רפואה צו קאראונע, צו אוקריינע, צו די קראנקהייט, זיי זאגן אז ס'איז דא צוויי גרויסע קאמפאניס אין אמעריקע וואס. זיי האבן מודיע געווען אז ברוך השם מ'האט שוין געטראפן אויף דעם א רפואה און ס'וועט שוין זיין, מ'וועט שוין קענען עס באנוצן איבעראל. יעצט למעשה איז דא דא נאך א מורא'דיגע זאך אז זיי זאגן זיי האבן שוין געטראפן יעצט א שוויין פלו פון א חזיר אויך און ס'קומט פון טשיינע, איך זאג ביז אמעריקע וועט נישט נעמען קעיר און אריינגיין דארטן און זיי געבן א וויש אפ וועט זיין גרויסע פראבלעמען און שוין, עניוועי יעצט. איינע פון די זאכן וואס די קאראונע האט נעבעך געמאכט אן אומגליק פאר כלל ישראל, איז דא א גרויסער דאקטאר וואס ער שרייבט אז די קינדער פלעגן זעהן, ער הייסט מרדכי רוט, ער איז א ערליכער, די קינדער פלעגן זעהן אז די טאטע זיצט א גאנצן טאג אין זיין צימער איינגעשפארט דארטן, קיצור, קינדער זענען דאך נייגעריג, און געפרעגט אלץ דעם טאטן וואס טוסטו דארט, זאגט ער איך ארבעט, איין טאג האט ער פארגעסן צוצושפארן דעם אפיס, און א קינד איז אריינגעקומען און ער האט געזעהן די אלע שמוציגע בילדער, ער האט שוין געזעהן אלעס וואס דארטן גייט פאר. איז יעצט האט ער צו טון מיט די פרוי, וואס די פרוי טענה'ט, הער אויס, ביסט טאקע א ירא שמים, ביסט געגאנגען דאווענען יעדן טאג, פונקטליך אלעס, אבער עס קען אזוי נישט אנהאלטן, מוזט עס פארשטיין, און דו מוזט עס אויפגעבן, און גיי געב עס אויף, אים איז אויך נישט אזוי גרינג עס אויפצוגעבן, סאו איך וויל ענק זאגן, רבותי, וואטש יור האסבענד, געב אכטונג אויב ער טוט נישט צו די זאך, זע גיי גראד פאר העלפ, נישט לאז עס זיך, נישט לאז עס זיך אין אים אריין עסן. יעצט ברענגען אויכעט וויפיל ליגנט דא גייט פאר, זיי האבן דאך נאר געוואלט טראמפן וויי צו טון, איז דא דא איינער וואס ער שרייבט אן ארטיקל אזוי שרייבט ער אזוי, נורסעס אין א שפיטאל האבן געמאכט טעסט די גאנצע צייט און אלע טעסט זענען צוריק געקומען פאזיטיוו, און זיי האבן געוואוסט דאס קען נישט זיין, זיי זענען געגאנגען זיי האבן געשיקט אסאך פון די ווייסט וואס מען טעסט, מען ארויס געשיקט אסאך פון די שטיק וואס מען האט עס קיינמאל נישט אפילו מען האט עס נישט אנגערירט, און אלע זענען צוריק געקומען פאזיטיוו, דעמאלט האבן זיי שוין געזען ווי מען האלט דאס איז אלץ א באנטש אוו בלאף מיט שקר און דעטס איט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז דער אודווארי רב, דאס איז א ידיד מיינער און איז א קאזין אויך מיינע. די היינטיגע ראדווארער רב האט ארויסגעשטעלט פאר זיין בית מדרש א צעטל אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי האבן געדינגען אז מ'זאל ארויסווארפן די קינדער פון חדר, ערלים טמאים, סאטמאר זאלי כהן. ער האט געמיינט אויכעט אז ער קען אלעס טון, ער קען נישט, ער איז אויכעט געווען לימיטעד, ווייל די מינוט ווען דער עולם האט געזען אז ער איז נישט קיין נועם המידות נאר ער איז א שייגעץ ווי זיין טאטע, האט מען זיך אפגעלאזט פון אים, מ'האט גענומען קינדערלעך וואס גייען אין חדר מ'האט זיי ארויסגעווארפן. אזעלכע עבירות, אזא בזיון פון קינדער וואס אונז קומען אן צו זיי. תינוקות של בית רבן קומען דאפלט אן צו זיי, די חזירים קומען אן ווייל זיי דארפן זייערע מחילות, און די ערליכע קומען אן ווייל תינוקות של בית רבן. בקיצור, מ'האט עס ארויסגעווארפן, ס'איז געווען א חילול השם, און די סוף איז געווען אז קיינער האט נישט מוחה געווען. שרייבט ער א בריוו, די גמרא זאגט אין מסכת גיטין, דף נ ו, ביי חורבן בית המקדש, אז וויבאלד מ'האט נישט מוחה געווען, איז א סימן אז יעדער איז מסכים דערצו, איז ער מחיוב מוחה צו זיין, און ער איז מוחה אז מ'האט נישט געטארט טון אזא זאך, ס'קערעסטירער בית מדרש, ר' ישעי'לע קערעסטירער איז דאך געווען אזא מענטש וואס האט יעדן מקרב געווען, און ממילא איז ער מוחה אויף די גאנצע זאך, און אויכעט שרייבן זיי מען האט ארום געשריבן, מען האט עס מפרסם געווען, און אלע רבנים זענען מחיוב מפרסם צו זיין, דער זלמן לייב שייגעץ האט געהאט א א שייגעץ משה וואס האט אים געשטופט צו אלע שייגעץ שטיקן, מען איז געגאנגען אין בגץ און בשמץ ווי דו האסט געוואלט, און מען דארף דאס אפשטעלן, מוישע איז שוין אלט ער זעהט שוין אויס ווי ער קאלעכט אביסל, ער איז שוין נישט אזוי מיטן גאנצן. קאפ דא, אט עס אינטערעסירט אים שוין נישט, ווייל וואס איז געווען? ער האט זיך געשלאגן פאר זלמן לייבן, זלמן לייב איז געווארן א מולטי מיליאנער, און ער איז געבליבן א גארנישט, איז למעשה דארף מען יעדער איינער ארויסגעבן א מחאה, ווי זענען די אלע פארקאקטע לך לך רבנים וואס העלפט זיי האבן שוין געפייגערט, דער שאפראנער רב האט אפגעפייגערט יעצט אויכעט, ווי זענען די אלע זאלן ארויסגעבן א צעטל אז זענען מוחה וואס מען ווארפט ארויס קינדער פון א חדר מיט אזא ביזי בזיונות ווייל די טאטע האט נישט צו צאלן, ס'איז דאך געווען יעצט א הונגער יאר. האסט דאך געזעהן וואס איז געשעהן, מען דארף ווייזן דעם זאלי כהן, דו ביסט נישט אונזער באלעבאס, משה האט דיך גענומען ער האט זיך געוואלט שלאגן מיט אהרן'ען, באט דעטס אבאוט עס פאר עז איט גאוס, אדער דען דעט האסטו מיט אונז גארנישט און אונז קענען מיר דיך נישט. יעצט איז דא א פלאץ וואס דאס הייסט א חדר יחוד, נאכדעם וואס א חתן און כלה שטייען אונטער די חופה זענען זיך מייחד, ווייל עס איז דא אסאך שיטות אז יחוד, דאס איז די עיקר די עיקר חיבור ביי נישט, שלעכט, האבן זיי אריינגעשטעלט אין וויזשניץ אינעם יחוד שטוב פון פון דעם בהמה דעם אפגעפליקטן בהמה מענדעלע מענדעלע בהמה זיי האבן אריינגעשטעלט א פיקטשער דארטן און די חתן כלה שטייען און קוקן דערויף איטס נאט מעיד פאר דעט איטס מעיד אז קושן די כלה זאלסט זי ארום האגן און טעל הער האו מאטש יו לאוו הער און האו ביוטיפול שי לוקס נישט דו זאלסט קוקן אויף דעם שייגעץ. יעצט די צייטונגען זאגן אז זיי האבן נאכנישט קלאר ארויס פונקטליך די.

גרויסע פראבלעמען און מען האט נאך נישט דעם וועג פאראויס, הגם זיי זאגן זיי האבן שוין יא עפעס א מעדיקעישאן, לאמיר האפן אז ס'וועט ארבעטן. יעצט איז דא נאך א זאך, א חתן האט געדרייווט א קאר א וואך נאכדעם וואס ער האט חתונה געהאט און ער איז נעבעך געהארגעט געווארן, ער האט געמאכט א ביטערן עקסידענט און ער איז געהארגעט געווארן, אז מען זעט א פיקטשער פון די קאר וויאזוי עס האט אויסגעזען די גאנצע פראנט די. ענדזשין, אלעס האט געפעלט, און מען זעהט פיל מיט בלוט אויף די פלאר, מען דארף זעהן אזוי ווי מען גייט זיך יעצט זייער אסאך פארן, זאל מען זעהן אז חלילה נישט, מען זאל חלילה נישט פארן העכערן ספיד לימיט וכדומה, איך האב פארציילט א מעשה, כ'וועל עס נאכאמאל פארציילן, א איד האט מיר געזאגט אז ער איז אריין צום הייליגן רעבן צום דברי יואל, און ער האט געזאגט פארן דברי יואל אז. ער האט געדרייווט זיין שווער מיט די קאר און ער האט געמאכט אן עקסידענט און די שווער איז געהארגעט געווארן. האט דער רבי געזאגט אזוי, אויב דו ביסט געפארן מיטן ספיד לימיט איז והאלקים אנה לידו, אויב דו ביסט געפארן אפילו איין מייל מער פונעם ספיד לימיט ביסטו א רוצח, איז למעשה האט ער אנגעהויבן צו וויינען, רבי איך האב געדרייווט צוואנציג דרייסיג מייל א שעה מער ווי די ספיד לימיט, האט דער רבי אים געזאגט דו שייגעץ דו רוצח גיי ארויס פון מיין שטוב. יעצט דער חילול השם איז מורא'דיג גרויס אויף די וואס מען האט זיך געכאפט אז זיי האבן געטאטשט פרויען וואס זיי האבן דעליווערט די עסנס די גוטע סחורה ווייל ליידער ליידער האט יעדער וואס צו זאגן, נוצט אויס יענעמס שוואכקייט ווייל ער האט נישט וואס צו עסן, רחמנא לצלן, כ'וויל אפילו נישט נאכזאגן אלע תגובות, ס'איז געפערליך, דער חילול השם איז איום ונורא. איך זיץ דא אין די גאס, דא אין וויליאמסבורג אין טעילאר ווייט האוזינג, איז דא דא אזא באנק, ס'איז אביסל אריין פון דעם טראטואר ווי מ'גייט, און איך זיץ און איך רעד און איך רעד, און א איד גייט דורך און ער זאגט, העי וועיט א מינוט, וועיט א מינוט, איך דערקען דיין שטימע, ווער ביסטו דו? זאג איך, איך הייס נחום ראזענבערג, זאגט ער, יוי, איך הער דיך דאך אויס יעדע וואך, כ'האב מיך געוואונדערט פארוואס ס'איז אזוי נויזי דיין האטליין אסאך מאל, כ'האב געמיינט אז ביי דיר אין די. היים גייט פאר זאלכע קולות? ניין ניין ניין נישט ביי מיר אינדערהיים גייט נישט קיין קולות, דאס קומט מיט דעם ווייל איך מאך עס דא אינמיטן די גאס, דא ווי דו זעסט מיך דא מאך איך עס. זאגט ער איך בין ממש נתפעל, ממש דא אינמיטן די גאס מאכסטו עס? האסט נישט קיין סייפער קיין טיש גארנישט? זאג איך ניין איך האב א קליינעם ריקארדער וואס קאסט פיר הונדערט דאלער דעטס אלל, מער ברויכסטו היינט גארנישט האבן. א גוטן שבת און א פרייליכן זומער.